שמעתי מר' אלעזר ואפילו בית כור וואס האבן געהאט ביז יעצט תנא קמא האלט ביז בית סאתים קען מען טראגן א קרפף, ר' אלעאי זאגט כ'האב געהערט פון מיין רבי ר' אלעזר אפילו בית כור אבער כ'האב נישט געטראפן קיין חבר לא מצאתי חבר, גייט מען דא ברענגען מתניתין דלא כחנניה, ר' אלעאי. גייט נישט ווי חנניה, דתניא חנניה אומר ואפילו היא ארבעים סאה, אפילו דו האסט א גינה אדער א גארטן א קרפף פערציג סאה כאיסטרטיא של מלך, אזוי ווי די גרויסע גארטן וואס איז דא אין פון אונטן די פאלאץ פון א קעניג, מעג מען אויך מטלטל זיין. דאס טייטש פשטות אמר רבי אלעאי, אפילו בית כור, דאס איז שוין די גרעסטע שיעור, זאגט חנניה ניין אפילו ארבעים סאה, א כור איז דרייסיג סאה, זאגט די הייליגע גמרא אינטערעסאנט אמר רבי יוחנן ושניהם סיי רבי אלעאי און סיי חנניה מקרא אחד דרשו לערנען עס ארויס פון איין פסוק שנאמר ס'דא א פסוק אין מלכים, עטס ווייסט אלע אז חזקיהו המלך איז געווען נישט געזונט. האט די אייבישטער געזאגט פאר ישעיה הנביא זאל אים גיין מבקר חולה זיין און אים זאגן אז ער האט נישט חתונה געהאט, א גאנצע פרשה. גייט ער נישט האבן קיין עולם הבא. און ער איז ארויס געגאנגען, און אזוי ווי ער איז געווען אינדרויסן איז אים אריין געקומען נאך א נבואה, גיי שוין צוריק און זאגן אז ער וועט יא לעבן. ווייל ער האט אנגעפאנגען צו וויינען חזקיהו שטייט ויהי ישעיהו לא יצא חצר התיכונה, ער נאך נישט ארויס געגאנגען צו די בעק חצר, צו די חצר פון אונטן. גמרא פארשטייט חצר התיכונה מיינט נישט די פאדערשטע חצר, רש"י אונטן, אחורי פלטין של חזקיה, ס'מוז זיין פון אונטער די פאלאץ ווייל דאי חצר שלפני בתים הוה, וואלט ער עס נישט אנגערופן חצר התיכונה, וואלט ער עס אנגערופן חצר, קוק אריין, רש"י אונטן, חצר החיצונה הוה קרי ליה. קומט אויס ער רופט עס אן חצר התיכונה און ס'שטייט די כתיב איז העיר, די קרי איז חצר. שטיין שטייט ער איז נאכנישט ארויסגעגאנגען צו עיר התיכונה, די בעק שטאט, און מ'זאגט עס חצר. זע איך פון דעם אז וואס? עס איז געווען אזוי גרויס ווי א שטאט. מכאן לאיסטרטיא של מלך שהיו כעיירות בינוניות, ווי גרויס? א מיטלגאטיגע שטאט. און מיט דעם אלעם איז עס א חצר. און א חצר מעג מען מטלטל זיין. זיי קריגן זיך ארום ווי גרויס א שטאט איז. מר סבר, רבי אלעאי האלט עיירות בינוניות הויין בית כור. א קליינע שטעטעלע, א דורכשניטליכע שטעטל איז א בית כור. במילא וועגן דעם ביז א בית כור קען מען נאך מטלטל זיין. ס'הייסט נאך נישט קיין קרפף, ס'איז א חצר. לא. און חנניה האלט ומר סבר ארבעים סאה הויין, אז א שטאט, אז א מיטלגאטיגע שטאט איז ארבעים סאה, און אז ס'שטייט אז ער איז ארויסגעגאנגען אל עיר התיכונה, און דו זאגסט עס חצר התיכונה, זע איך אז ביז פערציג סאה קען מען טראגען. ווער איז אינדרויסן דוד? ווער שפילט זיך אינדרויסן? שוין אז מ'רעדט אז מ'רעדט שוין פון ישעיה הנביא און חזקיהו וישעיהו מאי בעי התם וואס אז דו ווילסט ארויסגיין אז ער איז געווארן ברוגז אויף חזקיהו המלך גייט ער ארויס פון די פאדערשטע טיר ניין ווי גייט ער וואס גייט ער פון הינטן ישעיהו איז ארויסגעגאנגען פון הינטן און די אייבערשטער האט אים געזאגט גיי צוריק און זאג נאך א נבואה, וישעיהו מאי בעי התם אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מלמד שחלה חזקיהו, חזקיהו איז געווען קראנק, נישט ח ש, נישט מלמד שחלה, מלמד שכ שחלה, ווען? נישט דאס, דאס דארף ער נישט ארויסלערנען פון דעם, שחלה חזקיהו איז והלך ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו, ער האט אהין געברענגט א ישיבה דארט אינעם חצר פון חזקיהו, זאגט רשי פארוואס? להושיב ישיבה של תלמידים לעסוק בתורה על פתחו שלא יהא רשות למלאך המוות להיכנס לשם, אז מען לערנט תורה האט דער מלאך המוות נישט קיין שליטה, ס'איז ישעיהו הנביא האט געוואלט אכטונג געבן אז חזקיהו זאל נישט שטארבן, מכאן לתלמיד חכם שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו, א תלמיד חכם וואס ווערט קראנק זאל מען אהין ברענגען א ישיבה זאל ער לערנען דעם ווארט ולאו מילתא היא, חס ושלום זאלסט נישט טון. א דילמא אתי לאיגרויי ביה שטן. פארקערט וועסט זיך קומען רייצן מיטן שטן. זאגט רשי שטן מיינט דער מלאך המוות, אזוי האבן מיר געהאט אין מסכת בבא בתרא. אז דו וועסט זיך קומען רייצן וועט ער זיך מער רייצן. זאל מען עס נישט טון. איי ישעי' הנביא וואס האט ער עס יא געטון? זאגט די מהרשא ווייל ער האט דאך שוין באקומען א נבואה פונעם אייבערשטן אז ער גייט סיי ווי שטארבן. קען ער זיך נישט גיין רייצן. שטימט נישט? פארוואס נישט? אקעי, סאו ווען זעהט ער דו האסט מורא אז דורך די ישיבה וועט איך וועל איך מאכן שטארבן, דארף איך דאך נישט חושש זיין ווייל דא גייט ער דאך שטארבן. איך מעג טרייען מיין בעסט. ניין? שטימט נישט די משה'ס וועג? די וויסט ווי טעגער מעגסט יא טוהן? דו גייסט דיך רייצן? עפעס אזוי זאגט די מהרשא, האט די מהרשא א ספר שו ת דף כו, קום און קוק אריין, ער דרוקט דאך אן מהרשא, דאס איז דאך א זאך וואס ווען דו טרעפסט אים, זאגן ער מאכט א שיינע ארבעט אבער עוז והדר, אבער מהרשא דארף ער אריין לייגן, מען דרוקט נישט א גמרא אן מהרשא. יא? יא שלמה וואס איז די וואס די ווערטער? חזקיהו איז לא שייך לאיגרויי כיוון שכבר נגזר עליו שימות. קען נישט? ס'איז דאך געווען א צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה, נישט אויף די וועלט נישט אויף יענע וועלט, וואס דען די תפילה. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן א פרישע גמרא, ס'איז געשטאנען אין די משנה, אז ר' אלעאי האט געזאגט כ'האב אויך געהערט פון מיין רבי ר' אלעזר, אז אנשי חצר ששכח אחד ולא עירב ביתו אסור. דארף איך אביסל אפשטעלן דא, ווייל אונז האבן נאכנישט גערעדט אביסל וויאזוי עירובי חצר, וויאזוי ארבעט עירובי חצרות תולי? לאמיר זאגן מיט דיין קאפ, ווי איז דא היינט א חצר? קאנטרי. נעמט ארום א געיט, א גרויסע חצר, ס'איז דא אסאך הייזער, יא? איז מ'טאר נישט טראגן אין אין א קאנטרי אין א חצר, ווייל ס'זעט אויס ווי א רשות, וועם באלאנגט די פעלד? פאר יעדן איינעם, ס'איז דאך א רשות הרבים, דארף מען מאכן א עירוב, וויאזוי מאכט מען א עירוב? יעדער געט א ברויט, מ'לייגט עס אריין אין א גרויסע קארב, און מ'לייגט אריין די קארב אין איין הויז, איז כאילו יעדער איינער וואוינט, אין איין הויז, ווייל דארט ווי די עסן איז, דארט איז דער מענטש, און אלע אנדערע הייזער איז אזויווי שטיבעלעך, אין א הויז איז אויך דא עקסטערע בעדרומס, און דעמאלס מעג מען מטלטל זיין. וואס טוט זיך אז לאמיר זאגן דער גאנצער בית מדרש איז א חצר, תולי, דער גאנצער בית מדרש איז א חצר, יעדער האט אריינגעלייגט אביסל ברויט דא אין דעם אין דעם קארב, אבער שעיה דייטש האט נישט געגעבן קיין פת, סאו וואס געשעהט? עטס מוזט מיטהאלטן, איך קען נישט דא רעדן צו די קעמרע. קיינער קען נישט טראגן. ווייל דא איז ווייטער א רשות, ער, זיין הויז איז א עקסטערע רשות. ס'ווערט אזויווי ס'ווערט צוויי הייזער. די גאנצע בית מדרש, די גאנצע קעמפ ווערט איין הויז, יעדער האט אריינגעלייגט ברויט אין איין הויז, און ער, ס'איז נישט נאר אזויווי נאר פאר אים איז אסור. סאו, דאס וואס שטייט אין די משנה דא, וכן שמעתי אנשי חצר ששכח אחד ולא עירב ביתו אסור, מוז זיך דא רעדן אז ס'איז דא א עצה אויב א מענטש געט זיך א כאפ ערב שבת ער האט נישט געגעבן קיין עירוב ער איז מבטל זיין הויז? העפ! הפקר! א שייע שרייט הפקר און די גאנצע עולם כאפט עס איז דאך ווערט און די גאנצע עולם האט געמאכט א עירוב מיט ברויט איז דאך ווייטער אזוי ווי איין רשות. מיר פרעגט די גמרא אויב אזוי אז ער האט געשריגן הפקר והתנן האט מען געלערנט אין א משנה שפעטער אז ביתו אסור להוציא להכניס סיי לו סיי ולהן איז דאך עס א סתירה צו די משנה דא שטייט אז ביתו אסור לו ולא להן אמר רב הונא בריה דרב יהושע אמר רב ששת לא קשיא דף כ"ו. כ'הער נישט, מ'וועט שוין זען, ס'איז א מחלוקת, הא ר' לעזער, דאס וואס שטייט אין די משנה רבי אלעאי האט געהערט פון רבי אלעזר דאס איז שיטת ר' לעזער, און והא רבנן, און דאס איז שיטת רבנן, די חכמים האלטען אז אפילו. כשתמצי לומר, זאגט ער, וועסט אריינקוקן וועסט וועלן מדקדק זיין וואס זייער טעם איז, לדברי רבי אליעזר המבטל רשות חצרו, ווען א מענטש איז מבטל זיין רשות איז רשות ביתו ביטל. לויט רבי אליעזר אז א מענטש זאגט איך בין מבטל מיין רשות אין די חצר, אטאמאטיש גייט שוין אויך די הויז. ס'איז דא צוויי זאכן, ער קען שרייען איך בין, ס'איז דא צוויי וועגן, קודם קען ער קען ער מבטל זיין זיין רשות אין די חצר, אז ער איז מבטל זיין רשות אין די חצר, איז כאטשיג מעג יעדער טראגן, מעג יעדער ארויס טראגן פון די באנגעלאו אויפן פעלד, חוץ זיין הויז, זיין הויז איז פרייוועט פראפערטי. נאכדעם איז דא א סברה צו זאגן, רב לעזער האלט אז א מענטש איז מבטל זיין רשות אין די חצר, אפילו ער זאגט נישט איך בין מבטל מיין רשות אין די באנגעלאו, ס'גייט צוזאם, א מענטש וואוינט נישט אן קיין. די הויז מיט די פעלדל ארום אמאליגע צייטן זיכער, ווייל אלע ארבעט פון די הויז פלעגט מען מאכן אינדרויסן, וואשן די וועש, און כשר מאכן, בקיצור ס'איז אלעס געווען אינדרויסן, און און רבנן האלטן אז מבטל רשות חצרו איז רשות ביתו לא ביטל, סאו ס'שטימט זייער פיין, די משנה וואס שטייט אנשי חצר ששכח אחד ולא עירב ביתו אסור, זיין הויז איז אסור, אבער די. כ'הער נישט. א מינוט. פארוואס בייסט זיי אויס לויט רב לעזער? כ'הער נישט. אז דו זאגסט דאך מתניתין איז רב לוזער. רב לעזער. הא? אה, דאס האב איך פארגעסן אויסרעדן א עקסטערע זאך. אז דו שרייסט שייע איך בין מבטל מיין הויז, איך בין מבטל מיין רשות, און דו הייבסט אן אריינטראגן זאכן צוריק אין דיין הויז, ביסטו זיך עס צוריק מחזיק. דאס איז זיכער אז ווען א מענטש איז מבטל זיין רשות זיין הויז, איז להם איז מותר, עטס מעגטס אריינגיין אין מיין באנגעלאו אריינלייגן און ארויסטראגן זאכן, איך קען נישט שבת אריינלייגן און ארויסלייגן, ווייל דעמאלטס זעט אויס כאילו ס'איז צוריק געווארן דיין רשות און דו האסט זיך נישט געגעבן קיין עירוב. שטימט? סאו די משנה איז ווי שיטת ר' לעיזער וואס ס'האלט, דא רעדט זיך ער האט מבטל געווען זיין רשות אין די חצר, אטאמאטיש גייט שוין אויך מיט די הויז, און פאר אים איז אסור ווייל ער טוט צוריק מחזיק זיין און פאר זיי איז מותר. דאס וואס שטייט שפעטער לו ולהן אסורין, ווייל ער האט נישט יא, די רבנן האלטן ווען א מענטש איז מבטל די חצר האט ער נאכנישט מבטל געווען זיין הויז. און פרעגט די גמרא פשיטא, וואס זאגט ער כשתמצא לומר אז דאס אריין, דאס איז פשוט, דאס איז דאך פשוט, וואס וואס וואס איז די כשתמצא לעומר? אמר רחבה אנא ורב הונא בר חיננא תרגימנא אז לא נצרכא, די ווערטער כשתמצא לומר איז אלא אויף א אנדערע פאל, ס'רעדט זיך חמשה ששרויין בחצר אחת, פינף משפחות וואוינען דא אין איין חצר, ושכח אחד מהן ולא עירב. יא? איז דא א עצה וואס? ביטול רשות. וואס איז די עצה? אונז פינף זיצט מען דא אין אין א קאנטרי, און שייע האט פארגעסן צו צו געבן פת. איז דא א עצה פון ביטול רשות. די שאלה איז אבער, ווען דו ביסט מבטל רשות דארפסטו אויסרעכענען, איך בין עס מבטל פאר מאטכע און פאר חזקי און פאר יאנקי און פאר שלוים, אדער איך בין עס מבטל פאר מאטכע. דו וועסט זיך געבן א רוף אן דאס מ'האט זיך מבטל די רשות פאר מאטכע. איז לדברי רב לעזער כשהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל לכל אחד ואחד. רב לעזער האלט דאך ווען א מענטש איז מבטל די רשות ווען א מענטש איז מבטל זיין רשות אין די חצר זאג איך שוין ער איז מבטל בעין יפה מיינט עס שוין אויך די הויז במילא אפילו ווען ער זאגט נאר פאר איינעם מיינט ער עס פאר יעדן איינעם במילא וועגן דעם זאגט די משנה דא אז רבי אלעאי האט געהערט פון רבי אלעזר אז

איז דאס די ווערטער כשתמצא לומר? פרעגט די גמרא כמאן אזלא הא דתניא חמשה ששרויין בחצר, וועם גייט די ברייתא, פינף מענטשן וואוינען אין א חצר אחד, ושכח אחד מהם ולא עירב, איז כשהוא מבטל רשות אין צריך לבטל רשות, ער דארף נישט ארויסזאגן קלאר פאר יעדן איינעם לכל אחד ואחד, ס'איז אים גענוג שלום אז ער זאגט פאר איינעם, כמאן וועם גייט דאס? דאס איז כרבי אליעזר וואס ער האלט ווען א מענטש איז מבטל זיין רשות, איז ער עס מבטל בעין יפה. מוז ער זאגן די זעלבע זאך נאר אביסל אנדערש רב כהנא מתני הכי, נישט אז זיי קריגן זיך נאר אז רב טביומי מתני הכי כמאן אזלא הא דתניא חמשה ששרוים בחצר אחד ושכח אחד מהם ולא עירב, כשהוא מבטל רשותו אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. כמאן ווי וועם גייט דאס? אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת כמאן דאס גייט כרבי אליעזר וואס ער האלט אז ווען מבטל רשות איז מבטל בעין יפה וואס איז די חילוק פון די ערשטע נוסח און די צווייטע נוסח? כ'הער נישט. וואס איז די חילוק פון די ביידע? רשי זאגט איר דרב ששת בהדיא אמרה לה אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת זאגט די הייליגע גמרא אמר רב פפא לרבי אליעזר איך האב איך האב אזא שאלה סא לאמער לאמער דאס צאמנעמען פאר מען גייט ווייטער לאמער ענדיגן די פריעריגע אופן לויט רבי אליעזר ווען א מענטש איז מבטל די רשות אין די חצר מיינט עס וואס איך הער נישט ווער זיצט אונטער דיר אלעזר, ווען ווען א מענטש איז מבטל זיין רשות אין די חצר, ער גיבט א שריי פארן זמן, איך האב נישט די רשות אין די קאנטרי, איך דארף עס נישט, איך ברענג נישט אריין קיין חפצים, זאגט ער עס מיינט אויכעט די הויז, און די חכמים זאגן קלאר אז נישט. יעצט וואס טוט זיך, אי אמר, איך בין מבטל די רשות פון די חצר, און איך זאג בפירוש מיין הויז לא מבטילנא. לויט רב לעזער. און די זעלבע זאך האב איך א קשיא לויט די רבנן, איך בין מבטל די רשות פון די חצר און אויך די הויז. וואס וואס האלטן די רבנן? מאי. ער איז מסביר די די שאלה. טעמא דרב לעזער משום דקסבר מבטל רשות חצרו רשות ביתו ביטל והאי אמר אנא לא מבטילנא. פארוואס זאגט סתם אזוי רב לעזער אז ווען א מענטש איז מבטל די רשות פון די חצר גייט עס אטאמאטיש? ווייל לכאורה איז בעין יפה אבער אז ער זאגט קלאר אז נישט איז נישט, או ניין, דילמא טעמא דרב לעזער משום דבית בלא חצר לא עבידי אינשי דדיירי. א מענטש וואוינט נישט אן א חצר. סאו אז ער זאגט איך בין מבטל די חצר מיינט עס די הויז. קען נישט דו מוזט האבן אריינצוגיין ארויסצוגיין דו מוזט האבן וואו צו לייגן דיינע זאכן. איז ממילא וכי קאמר לא מבטילנא, אז ער זאגט איך בין מבטל נאר די רשות פון די חצר, מיין הויז געב איך נישט אוועק, איז לאו כל כמיניה, דו קענסט עס נישט טוהן, ס'גייט געקניפט און געבינדן, אף על גב דאמר דיירנא, איך וועל וואוינען אין מיין הויז אן די חצר לאו כלום קאמר, די זעלבע קשיא האב איך לויט די רבנן, לויט די רבנן אי אמר מבטילנא, איך בין מבטל מיין רשות אין די חצר און אויך אין די הויז שלמה. מאי, צי זאג איך טעמא דרבנן משום דקסברי המבטל רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל, און והאי אמר מבטילנא, ער זאגט דאך קלאר אז יא, איז יא. אוי ליין, דילמא, טעמא דרבנן משום דלא עביד איניש דמסלק נפשיה לגמרי מבית וחצר. א מענטש בעקט נישט ארויס פון זיין חצר און פון זיין באנגעלאו. נישטא אזא זאך. והוי כי אורח לגבייהו, זיך דא ארומדרייען ווי א גאסט. עפעס וויל ער האלטן פאר זיך. סאו ווען ער זאגט איך בין מבטל די חצר. ווייל ווייל ער גייט נישט דא ער גייט נישט דא זיין א מחותן, ער וויל דא האבן עפעס, סאו ווען ער זאגט איך בין מבטל די חצר מיט די הויז, סתם געזאגט, נישטא אזא זאך, איז והאי כי אמר מבטילנא לאו כל כמיניה, נו וואס איז וואס איז די תירוץ? אמר ליה, האט אביי געזאגט פאר רב פפא בין לרבנן בין לרבי אליעזר כיון דגלי דעתיה גלי, די גאנצע מחלוקת איז בסתמא, א מענטש זאגט איך בין מבטל די חצר, צו ס'גייט מיט די הויז, צו ס'גייט נישט מיט די הויז, אבער אז א מענטש זאגט קלאר יא מבטל די הויז נישט מבטל די הויז, דאס קריגן זיי זיך נישט ארום דאס איז שוין קלאר ווי די מענטש זאגט. הייבט אן א פרישע גמרא, ווער ס'וויל מיטהאלטן פון יעצט קען זיך יעצט באנייען, אפילו ס'איז נאר איין שורה. ער האט אויכעט געהערט פון זיין רבי רבי אליעזר, דער רבי אלעאי האט געהערט פון רבי אליעזר אז מ'איז יוצא די מצוה פון מרור מיט עקרב מיט עקרבלין בפסח, מאי ערקבלין, אמר ריש לקיש אצוותא חרוזיאתא, דאס איז די זאך וואס וואקסט סיב עבה הגדל סביב הדקל, ונכרך ועולה בו כלולבי גפנים. עס איז ביטער. אוי הדרן עלך פרק עושין פסין. אוי שכוח הייליגע באשעפער אז מען לערנט אביסעלע גמרא יעדן טאג. איך ווייס שוין וואס סע מיינט א צדיק. א צדיק מיינט ער קען מיך מזכה זיין מיט א דף גמרא. און וואס מיינט א צדיק? וואס מיינט א מופת פון א צדיק? וואס איז א צדיק?